איך ווייס איך ווייס נישט צו ס'שטייט אין בבלי עפעס, אין בבלי שטייט עס און גארנישט, ס'איז בפשטות איז אנגענומען להלכה אז אז ס'איז דא אידן ביי די גרעסטע אפיקורסים, ווייל אז ס'שטייט נישט ווייל אז ס'שטייט נישט אין בבלי פארקערט איז פשט אז ס'איז דא. אין ירושלמי שטייט עפעס קלאר אז נישט טאקע אבער אבער נארמאל איז אנגענומען להלכה אז יא. שוין גערעדט אמאל פון דעם אז שוין האבן עס. יא ס'איז זייער אינטערעסאנט, איך האב עס אלעמאל פארשטאנען, איך האב אלעמאל אפגעלערנט פון דעם וואס די חסידים זענען מקפיד צו מאכן אליין קידוש, האב איך געברענגט פון דעם א ראיה אז שומע כעונה איז נישט די זעלבע זאך ממש, נישט, וועגן דעם ווייל דו זעסט ביים מעביר סדרה זיין איז אנדערש די בעל קורא מיטן עולם, איז ער טענה'ט מיר אז אז ס'איז נישט פונקט ווייל דארט איז וועגן דעם ווייל ס'איז חובת הקהל איז ער האט ער נישט אינזינען מוציא צו זיין דעם עולם, אזוי טענה'ט ער ווייסט. ער הייסט ר' אייזיק, כ'האב פארגעסן די משפחה נאמען, דו ווייסט ווער ס'איז?

עס איז סתם אזוי שיין ווי די פריערדיגע חברה האבן געהאט אזא פשטות, אזא עניוות, נישט קיין שוויצות, מען קען שטיין אונטן און פארברענגען מיט משה דיין אויפן גאס, און אזוי ווען ער פלעגט אריבערגיין פלעגט ער זיי זען פארברענגען דארט. און ער גייט אריבער א אינגעלע, שייסער מותק איך קוראים לך, איפה אתה לומד, באיזה חדר אתה לומד, האט אזא געוויסע פשטות אזוי פריערדיגע דור. אבער די געווען, כ'האב היינט נישט נאכגעזאגט די דבר חכמה, דו געדענקסט די דבר חכמה? יא, אמעריקאנער אידן, יא יא.

האט ער געזאגט אז אז איך בין אמער זי זאגט אים דו ביסט דאך א איד זאגט ער יא איך בין א אמעריקאנער איד איז קודם קומט ביי מיר אמעריקאנער שפעטער קומט איד אויף דעם ארויף אויף דעם ארויף אויף דעם ארויף האט זי געזאגט אז ענק שרייבן ענק שרייבן אמעריקאנער אידן פון לינקס אויף רעכטס. אבער אונז ליינען עס פון רעכטס אויף לינקס קומט עס אויס איד אמעריקאנער. אבער דער אמת איז, דער אמת איז אז מען דארף נישט אנקומען צו דעם, ווייסט פארוואס? ווייל דאס איז אלעס געזאגט געווארן אויף אידיש אדער אויף ענגליש אויף דויטש אז מען זאגט אמעריקאנער אידן, אבער אויף עברית אז מען זאגט יהודי אמעריקאי איז פון לכתחילה קומט דער יהודי קודם.

ס'איז א גאנצע מעשה באריכות אבער די ווארט איז אז א מענטש זאל אפילו לערנען תורה שלא לשמה איז ווערט יעדע מאל א אפס אז פון אסאך אפסים שפעטער איין תורה איין תפילה איז מעלה אלעס השם יספור בכתוב עמים אז דער אייבישטער ציילט אזוי ווי די פעלקער שרייבן די פעלקער שרייבן פון לינקס אויף רעכטס דער אייבישטער שרייבט פון רעכטס אויף לינקס אבער ציילן ציילט ער אזוי ווי די פעלקער

אבער ווער דער דריטע? א קאווע שיחות אין מערכו, יא יא.